טייערע ברידער, האלט פרשת שופטים, ראש חודש אלול, כ'וויל אביסל עפענען די טויער פון שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אלע דיינע שטעט, אלע דיינע טויערען, זיי מעמיד פתיחת, פתיחת שערים, מען רופט עס שערי תשובה, ס'דא אזעלכע טויערן, אזעלכע געיטס, אזעלכע עפענונגען. וואס עפענט זיך אין עולם שנה נפש. זיי עפענען זיך כדי לעשות משפט, כדי צו געבן, צו לייגן א שופט, א שוטר, פאר די שערים. איך מיין ביי דעם איז אזוי ווי אלעמאל, מען דארף קענען טרעפן א אופענינג, זייער א וויכטיגע זאך, איינע פון די מעכבים, מעכב פון תשובה, פון בכלל ווערן בעסער. בכלל עפעס אויפטוהן אויף די וועלט. אז מען דארף כסדר טרעפן עפעס א וועג אריין, מיר רעדן וועגן דעם אלעמאל. פתח פון מדת המלכות, וואס הייסט א פתח? פתחו לי פתח כחודו של מחט. אדני שפתי תפתח יעדע מאל א מענטש שטעלט זיך שמונה עשרה וואס איז אזוי ווי א גוטע דוגמא פאר וואס מען דארף טון אויף די וועלט א גוטע ציור שלם וואס איז וואס איז דאס א א גאנצע זאך שטייט שמונה עשרה עס איז נישט נישט פשוט וויאזוי קומט מען דארט אן.

און מען שמועסט וואס וועט זיין די דין, זייער א וויכטיגע זאך, און ס'דא איינער וואס האט וואס צו זאגן, עס איז נישט פשוט צו זאגן וואס מען האט וואס צו זאגן, ס'דא ביינעזאמע, יא ס'דא אזא זאך וואס הייסט א מחוצף, הדיוט קופץ בראש, אזוי ווי מען ווארט נישט פאר קיינעם און געבט א טאנץ אריין, דאס איז אויך א וועג מ'וועט רעדן א מינוט אפשר וועגן דעם מער. אבער נארמאל א מענטש האט נישט די כח, די גאטס, צו אריינטאנצן. ווי איז ער אנגעקומען? דארף זיין אזא פתיחה, אזוי ווי ס'דא הלכה פותחים בקטן, יא? אזא זייער וויכטיגע הלכה. נאר סנהדרין הייבט מען אן פון די קלענסטע, פארוואס? ווייל די ערשטע, די גרויסע וועט רעדן קודם וועט די קליינע, די יונגערע, צו די קליינע תלמידים, וואלט זיך שעמען, ער זאל נישט האבן קיין פתח, ער זאל נישט האבן קיין. נישט האבן קיין וועג אריין, נישט האבן קיין וועג אריין, אז מען געבט אים א וועג, מען זאגט אים, מ'איז דיך מכבד צו רעדן, וואס זאגסטו, דאס איז א פתח, דאס איז געבן א פתח פאר א צווייטן, דאס הייסט דאך געבן א פתח תשובה, אזוי ווי מען זאגט פותחים בחרטה, מען געבט אים א, מען געבט אים א וועג ארויס, מען געבט דיך א טיר, מען געבט דיך א וועג, אז דאס הייסט, מען האט גערעדט לעצטע וואך וועגן תוכחה, תוכחה, און מען וויל זאגן. פאר זיך, פאר יענעם, צו זאגן פאר א צווייטער צו זיך טוישן מיינט נישט צו זאגן איז נישט קיין חכמה, חכמה איז צו געבן אים פאר יענעם א טיר, צו געבן אים פאר יענעם א וועג ארויס, א חתירה, א פתח, א צו ס'איז א פתחו של אולם, צו ס'איז א פתחו של מחט, צו ס'איז א פתחו של היכל, צו ס'איז א עירוב מיט א דופן עקומה מיט א עפעס א מין צירוף פון א טיר וואס קיינער זעט נישט אז ס'איז א טיר אבער ס'האט א דין טיר, די אלע סארט וועגן, דאס זענען די אלע סודות, די אלע ענינים פון. ווי אזוי מען קען מען קען אריינקומען ווי אזוי מען קען טרעפן עפעס א וועג אמאל דארף מען ברעכן א וואנט אמאל דארף מען עס איז דא אלע מיני איינע פון די גאר מוצלח'דיגע וועגן וואס איך האב געטראפן וואס אונז לערנען פון די זוהר הקדוש כסדר, נישט נאר פון זוהר אפשר פון מדרשים אויך, איז טרעפן נייע שפראך, טרעפן נייע ווערטער, טרעפן נייע אימעדזשעס, טרעפן נייע משלים קען מען עס רופן. די שפראך, די די משלים, די לשון, דאס איז א א וועג ווי אזוי אונז טראכטן, אונז אונז לעבן, מיר זענען דאך מענטשן מדברים, א מענטש איז א מדבר, דאס הייסט ער לעבט אין זיינע ווערטער, ער לעבט אין די אין די וועלט וואס ער פארעמט זיך אויס פון זיינע ווערטער, אין די וועלט וואס זיך אים מצייר פון זיינע ווערטער, אפילו וואס איך האב אלץ ביז יעצט גערעדט רעדט פון א פון א טיר, פון א, כאילו ס'איז עפעס א ארמון וואס מ'גייט אריין, ס'איז דא שערי ארמון מהרה תפתח, יא, ס'איז דא א וואנט, די אלע סארט דימויים זענען דאך נישט קיין אמת'דיגע זאך, ס'איז דאך אלץ ווערטער, ס'איז דאך אלץ שפראך וואס וואס גיבט אונז א וועג צו טראכטן אין די פרעימווארק ווי מ'זאגט, גיבט אונז א וועג ווי אזוי אונז לעבן אין אין די ווערטער. און זייער אסאך מאל, סיי בכלל אז מ'זוכט א התחדשות און סיי מ'איז ממש סטאק, מ'איז ממש אין די בית האסירים, און זייער אסאך מאל די זאך וואס פעלט אויס איז צו דורכברעכן עס, צו אויסטרעפן א נייע שפראך, נייע ווערטער, נייע שפה חדשה, ווייסטו. און די אייבערשטער געבט א נייע שפראך פאר די וואס פאר בעלי תשובה פאר אז אהפוך אל עמים שפה ברורה מען דארף עפעס א נייע שפראך דאס הייסט אז דו ביסט פארשפארט ווי ביסטו פארשפארט וואס איז די תפיסה ווי מ'איז פארשפארט? פארשפארט אין ווערטער איך האב שוין א מעשה איך האב שוין א ציור ווי אזוי איך זע אויס נישט נאר א ציור וואס איז מעכב, אפילו סתם ס'איז שוין געווארן אלט, ס'איז שוין געווארן משומש, שוין אויסגענוצט, איז דא א, אפילו די, יעדע יעדע זאך וואס אונז רעדן, למשל ער זאגט לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, יא, ס'הייסט אין אסאך ספרים שופטים ושוטרים, צדיקים יצר טוב שופטם.

זי מאכט אט די מלחמה, די כעס, וואס איז עפעס אזא א געוויסע מעשה, געוויסע געוויסע ווערטער, און געווענליך ווען מען קומט צו א פוינט פון גענוג געהאט, אדער א פוינט וואס מען ס'גייט נישט ווייטער, מען קען נישט מער, מען ווייסט אז דאס איז דאך די אמת, ס'איז דאך דא די גאנצע די גאנצע די אמת ב באמיתו של דבר, און לערנען אז ס'גייט ראש השנה לערנען אונז, און אין קבלה אין פנימיות התורה לערנען אונז אז דער שורש ראש השנה וואס פון וואו קומט עס? עס קומט פון בריאת העולם, עס קומט נישט פון, ס'איז זייער אויך א וויכטיגע טשעינדזש אוו סוויטש אוו אימעדזש אבער עס שטייט עס מפורש זה היום תחילת מעשיך, עס קומט נישט פון דין, דער שורש ראש השנה, דער שורש אמת'דיגע זאך פון וואס אלעס הייבט זיך אן איז די חידוש העולם, דאס הייסט. התחדשות העולם, אזוי ווי ס'דא, ס'בויט זיך אויף דעם, ס'הייבט זיך אן פון דעם, ס'וואקסט ארויס פון דעם וואס די עולם נברא בראש השנה, ס'דא אזא, ס'האט זיך אנגעהויבן א נייע וועלט, און אזוי מעין זה, אדער חזרה אויף דעם, וויאזוי מ'פארשטייט דאס, איז יעדע יאר דא א חידוש השנה, א חידוש העולם, חדש עלינו את השנה הזאת. און די חידוש, דאס איז באמת די די שורש הווארט פון ראש השנה איז די חידוש. און די חידוש דאס איז די די שורש ההתעוררות וואס מ'רעדט. מען וויל זיך צו זיך צוגרייטן צו דעם חודש אלול, מען וויל וואס מען דארף באמת טרעפן איז א נייע נייעס, נייעס דאס איז די עיקר זאך, אזוי ר' נחמן ברסלב זאגט א מענטש קען נישט לעבן אן קיין נייעס, יעדן טאג שטייט מען אויף מען קוקט אין די צייטונג, וואס איז די נייעס, מה חדש, יא, וואס איז די נייעס, וואס איז די מה חדש, וואס איז די וואס איז די וואס איז די נייעס? דאס איז די דאס איז די זאך, אויב אויב מען טרעפט נישט קיין נייעס איז דאס הייסט דאס הייסט כביכול רשעים איז דא ספרי מתים נדונים למוות ס'הייסט אז ס'האט נישט קיין נייעס די אלטע לעבן פון לעצטע יאר איז שוין שוין אויסגעגאנגען אדער קען ממשיך זיין איך ווייס נישט אבער די עיקר די עיקר וואס אונז רעדן זכרנו לחיים איז דאך טייטש חיים הייסט דאך חידוש חיים הייסט דאך אז ס'דא א נייע חיים מקור החיים. דאס הייסט דאך ער לעבט, א טויטע זאך, קען דאך אויך, האט דאך אויך עפעס א קיום, אבער ער באנייעט זיך נישט, יא, אפילו אפילו בגוף איז דאס אזוי, די סעלס מיט די די חלקי הגוף דארפן זיך האלטן אין איין באנייען, חדשים לבקרים רבה אמונתך, מ'האלט זיך נישט אין איין באנייען, דאס הייסט אז מ'איז טויט, דאס איז א שווערע זאך אמאל, מ'רעדט וועגן א דין, וועגן עפעס א. א טענשאן, עפעס א צד הפחד, און מען דארף זיך נישט שרעקן וועגן דעם מער, מ'איז שוין נישט קיין בעיביס, עס איז דא זאכן אויף די וועלט וואס מען דארף נעמען ערנסט, דא זאכן וואס זענען, וואס זענען, וואס זענען אמת'דיגע זאכן, עס איז נישט נאר אז מען זאל זיך גלעטן, עס איז דא דא וואס צו טון, אבער וואס איז דא וואס צו טון? וואס איז דא וואס צו טון איז. איז טרעפן נייע התחדשות, זיך זיך זיך אויף זיך צו באנייען, טרעפן א א וועג, עפעס א פתח, וויאזוי מען קען טרעפן א נייע א נייע חידושי תורה, חידוש תורה מיט די טייטש, וויאזוי קען מען טרעפן א א נייע א נייע וועג, און דאס איז דא אין דעם א גרויסע דין, ווייל זייער אסאך מענטשן על פי רוב זענען זייער זייער צוגעוואוינט און נישט. נישט סתם זייער צוגעוואוינט, נאר אפאר, אמאל ווי מער, און אזוי מ'זאגט ווי עלטער מ'ווערט, ווי ווי מער מ'האט געלערנט, איז אמאל שווערער צו טרעפן התחדשות, איז אמאל שווערער זיך צו זיין געלעבט, און אמאל א מענטש, ליידער ווי ס'איז יעדע בלאט גמרא וואס ער לעבט איז אראפגענומען נאך א שטיקל חיים, פארוואס? ווייל ער ווייסט שוין נאך א זאך, ער איז שוין געווארן אלט, שוין נאך א זאך, דאס איז דאס איז א. דאס איז א קללה, יא, מען דארף די ברכה הייסט אז ישן מפני חדש תוציאו, מען דארף מען דארף ארויסנעמען נייעס און די אלטע דארף מען אוועקפאקן, מען דארף מען, דאס הייסט די שפע, די ריבוי פון ברכה וואס שטייט דארט אז עס איז שוין דא גענוג, מען זאגט נישט אז די אלטע איז שלעכט, אבער מען דארף עס ארויסרוקן ווייל עס איז דא נייע. דאס איז דאך די די טייטש, איז זוכן אונז א כסדר, יעדן טאג, יעדע יאר. נייע וועגן, נייע ווערטער צו רעדן פון דעם, און זיי, נייע שפראכן צו רעדן אין זיי, נייער, נייע דרכים, בכלל די גאנץ, גאנץ זוהר איז איין גרויסע נייע שפראך, לפחות לפי ערך וואס איז געווען ביז יעצט, און יעדע איינער וואס לערנט עס, יעדע איינער מיינט, אסאך מאל מיינט מען אז מ'ווייסט שוין, פון מבחוץ, מ'ווייסט שוין, אונז לערנען שוין. פון אנהייב איך מיין עס איז חודש אלול אבער שוין פופציג בערך שירים צו עפעס אזוי אויף סדר אזוי כאילו מען ווייסט שוין מען ווייסט נאכנישט גארנישט אבער מען ווייסט אזוי ווי פון דרויסן מען ווייסט אזוי טעימות אזוי ווי א טעיסט דאס איז נישט נאכנישט קיין ווייל עס שטייט. האוכל בשוק דומה לכלב. אזוי שטייט דא. די טייטש פון דעם איז אז אז דו וואלסט מיינען אז די טייטש איז אז ס'איז דאך נישט שיין צו עסן אין די גאס אבער די אמת'דיגע טייטש די אמת'דיגע הינטעריי אין דעם איז אז בשוק גייט מען געבט דיך יעדער א סעמפל מען גייט צו יעדע געשעפט אין פלייש געשעפט איך גיב אים צו טעיסטן א שטיקל פלייש אין די וויין געשעפט איך גיב אים צו טעיסטן א שטיקל וויין און אזוי ווייטער און פאר דעם טשארדזשט מען נישט, פאר דעם דאס קאסט נישט קיין געלט, ווייל דאס איז דאס איז א סעמפל, דאס איז געמאכט זאלסט זען צו עס איז גוט, זאלסט עס ווילסט עס קויפן. איז דא עפעס איינער א כלב וואס האלט נישט ביים צאלן, האלט נישט ביים, ער שפילט נישט מיט מיט די שפיל, ער נוצט אויס יענעם, ער גייט ער טעיסט פון דעם א קענדי, פון יענעם א שטיקל מזונות, פון א דריטן א עפעס א באנאנע, און אזוי. אזוי אוכל בשוק, ער קויפט, פון קיינעם קויפט ער נישט, ער נעמט נאר די סעמפלס, אזוי ווי ער בראוזט נאר, ער עסט נאר, ער עסט נאר די סעמפלס, דאס איז א, דאס איז א כלב, דאס איז א הינט, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, דאס איז לכאורה א שטיקל גזילה, וואס מ'געבט דיך די סעמפל, כדי, מ'איז נישט מחייב אז זאלסט קויפן, אבער דארפסטו עטליסט האבן עפעס א הוה אמינא פון קויפן, אז האסט נישט קיין הוה אמינא ביסטו א כלב, דו נוצט אויס די. די דיל וואס האט דיך געגעבן נישט וואס ס'דארף צו זיין, דאס הייסט אזויווי א ס'איז א געוויסע א געוויסע רשעות, א געוויסע נידריגקייט איז, מען טעסט זיך פון יעדעם איינעם, אזוי כעין זה איז דא איז דא אבער אסאך מאל ווען מען רעדט פון נאשן, מען נאשט פון דא מען נאשט פון דארט אביסל אזוי און אביסל דעי אביסל יענץ, עט סאם פוינט איז דארף מען אויפהערן צו זיין אזא מין אזא מין דומה לכלב, מען קען נישט נאר נאשן, מען קען נישט נאר קוקן אביסל דא אביסל דארט, און ס'מיינט נישט אז מען דארף ענדיגן יעדע זאך, דאס איז נאך א. נישט דווקא יעדע יעדע ווייל איינער האט געשריבן א ספר וואס איז אזוי גראב מיינט נישט אז מ'דארף לערנען יעדע ווארט וואס שטייט אין יענע ספר, ס'קען דאך זיין אז רוב ענין שטייט נישט אין יעדע בלאט אבער מ'דארף לפחות ערענסט נעמען אז ס'איז דא אין דעם נייע שפראך, ס'איז דא אין דעם נייעס וואס נאך וואס מ'ווייסט נאכנישט, און איינע פון די גרעסטע מעכב צו צו זיך באנייען איז מ'ווייסט וואס מ'ווייסט שוין, מ'ווייסט שוין, מ'ווייסט שוין, מ'ווייסט נישט. איז יעצט לאמיר זעהן איין איין זאך וואס אונז לערנען אין די זוהר אויף די פרשה, דאס איז עפעס א נייע וועג, אפשר האט מען שוין געוואוסט וועגן דעם, אבער א נייע וועג צו טראכטן וועגן עבודת השם, וועגן קריאת שמע וועגן שמונה עשרה. און דא איז א פרשה פון מצוות, פרשת שופטים איז א פרשה פון מצוות. יעדער איינער ווייסט פון פרשת ראה ביז ביז יא ביז כי תבוא איז דא אסאך מצוות, דאס איז די משנה תורה. אין זוהר איז דא א ספר פון מצוות וואס הייסט רעיא מהימנא, עס הייסט משה, משה רבינו איז די רעיא מהימנא, ער איז די מחדש פון מצוות, זיין גאנצע זאך, עס איז אסאך זאכן פון משה, אבער משה רבינו אויב עס איז דא א זאך וואס איז מיוחד צו אים, פון אלע, אנדערע אלע ספרי נביאים איז דא. סיפורים, ס'דא נביאות, ס'דא מוסר, מצוות, דאס איז א באמת די יחוד פון משה רבינו, און די רעיא מהימנא דאס איז משה רבינו וואס איז צו די נשמה פון משה צו די השראה פון משה רבינו וואס איז מפרש פאר די חכמי הזוהר די עניני המצוות, ספר א וואס גייט אויף סדר המצוות, פקודא דא, פקודא בתר דא, און ס'איז נישט ממש. חלק פון זוהר, עס איז נאך אזויווי עקסטערע חלק וואס מען האט אריינגעדרוקט אין די נארמאלע דרוק געווענליך אין די זוהר, אין אונזער פרשה איז טאקע נישט דא געדרוקט נאר פון די ספר רעיא מהימנא, נישט פון די ספר הזוהר אליינס, מיר האבן שוין געלערנט ווייניג זוהר אין ספר דברים די לעצטע פרשה, אבער רעיא מהימנא איז דווקא יא דא אין סיי שופטים, כי תצא ווייל דאס איז דאך טאקע א ספר וואס איז געשריבן במיוחד צו מסביר זיין עניני המצוות. די רעיא מהימנא, סײַ מצד דעם וואָס עס האָט אַן אַנדערע סאָרט אָרגאַניזעישאָן, ס'איז נישט קיין מדרש, אַזוי ווי גאַנץ זוהר איז אַ מדרש על סדר הפרשיות, וואָס אַרבעט בעיקר באופנים פון מדרש, און רעיא מהימנא איז עס אַביסל אַנדערש, און ס'איז ס'דרייט זיך בעיקר, און די עיקר וואָרט פון די רעיא מהימנא וואָס דאָס איז אַזויווי שורש, שורש הכל, איז אז ער איז מפרש אַלע מצוות און אלס אופנים פון די שם הוויה. דאס איז זיין מהלך אזוי ווי ער זאגט אין זיין הקדמה אדער אין אנדערע פלעצער, די תיקוני זוהר וואס איז אויך זייער מקושר לפחות מיט די דרך פון די רעיא מהימנא צו ס'איז די זעלבע ספר צו ס'איז מחובר אבער ס'איז אויך א מנהג צו לערנען תיקוני זוהר אין חודש אלול און ס'האט אויך צוטוהן מיט דעם. אופן פון תיקון, פון טרעפן נייע ווערטער, זען א מינוט אביסל מער. און זיין זאך איז וויאזוי יעדע מצוה, אזוי ווי ער זאגט אויף, אזוי ווי ער זאגט, שם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, שמי אז מען איז מצרף שמי מיט נאך יוד קיי, דאס איז שס"ה, דאס איז שס"ה מצוות לא תעשה, זכרי אז מען איז מצרף יא רח"ז, רל"ז מיט נאך וואו קיי מיט נאך עלף איז רמ"ח, דאס איז די וויאזוי די אלע שם אלע מצוות, סיי מצוות עשה סיי מצוות לא תעשה קומען ארויס פון די שם יוד קיי וואו קיי מ'איז מצרף שמי, זה שמי דאס איז די יוד קיי וואס איז שס"ה, זה זכרי, דאס איז די רמ"ח מצוות עשה, דאס איז די אזוי ווי ער זאגט אלע מצוות זענען קשורים בשם הווי כענבין באתכלא, אזוי ווי א אזוי ווי א טרויבען אין א אשכול, אזוי ווי א ברענטש, אזוי ווי א בוים וואס פון דעם וואקסט ארויס די שם הווי, דאס איז באמת אז מ'קוקט די שם הווי אזוי זעט מען אלע מצוות. און זי זוכט אין יעדע מצוה צו טרעפן ווי אזוי עס איז א אנדערע קאנפיגורעישאן, ס'איז נאר א אנדערע צירוף וואס מען רופט יא, צירוף הייסט א קאנפיגורעישאן, א אנדערע צירוף פון די שם הוויה, דא הייבט מען אן פון די ה', דא פון די ו', דא פון די י', דא איז אזא סארט לבוש, דא איז ארויסגעוואקסן פון דעם אזא סארט רויב, ס'איז אלץ וועגן פון טון די שם הוויה, פון. וויאזוי מען זאגט שמי וזכרי אז פון האבן די שם הוויה שמי נקרא עליך פון געדענקען די שם הוויה. יעצט. און יעדע מצוה האט דאך אויך זיין א מעשה, אדער לפחות א גרופע מצוות וואס מיר לערנען. גראדע א שאלה וויאזוי פונקטליך מיר צוטיילן די מצוות, אבער ס'דא גרופעס פון מצוות, נישט נאר דא אזויווי תריג עקסטרע מצוות, ס'איז דא אסאך גרופעס פון מצוות, למשל שופטים ושוטרים איז א גרופע מצוות למעשה, ווייל דאס איז באמת א המשך פון פרשת משפטים אדער אנדערע פלעצער וואס רעדט זיך וועגן דעם, וואס די מצוות פון פון משפט, און ווען מען רעדט דא פון משפט איז דאס איין טייטש, און ס'שטייט נישט בפירוש אין די אונזער פרשה שבוע ומסתמא דאס, ס'איז באמת אביסל מלקט פון אסאך אנדערע פלעצער אבער. די שופטים ושוטרים דא לכאורה אזוי ווי ס'איז טאקע מיוחד אין די די שוטרים מער פון די שופטים, איז דאס איז די ענין פון משפט, משפט האט דאך פארשידענע מינינגס, פארשידענע פארשידענע משמעות'ן, אבער איין משמעות איז די עונש, דער דין, יא. א שופט, איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס ער דארף קענען טון איז אינפארסן די לאו, נישט נאר זאגן די לאו, דאס איז איין סארט משפט, אזוי ווי די עצם משפט, די דין אליינס, דאס איז מער מער נמצא בבינה אפשר. אבער די צווייטע איז די משפט איז די טייטש פאנישמענט טייטש לאו דוו לאו דווקא פאנישמענט אפשר בכלל אויספירן די שוטרים זיי העלפן די שופטים אויספירן אבער אפילו די שופטים אליינס האבן די כח האויספירן זיי קענען ענפארסן א לאו וואס מען קען נישט ענפארסן אזוי ווי ס'שטייט אין די מדרש דא אז שופטים בלי שוטרים איז גארנישט ווערט און דאס איז טאקע א גרויסע א גרויסע פראבלעם סיי אין ממש בפועל ממש ווען אונז בעטן השיבה שופטינו כבראשונה וואס באמת אונז מיינען ביי דעם איז שופטינו במובן פון שוטרינו דאס הייסט שופטינו וואס זענען ראוי צו צו אויספירן זייער דין און צו זאגן השיבה שופטינו אונז זאלן לערנען מער חושן משפט טוט מען גארנישט אויף מיט השיבה שופטינו יא די יעדע איינער קען לערנען חושן משפט יעדע איינער קען זעהן וואס די הלכה איז אפשר דארף מען לא תקח שוחד מען זאל זיך נישט פארדרייען אבער בעצם איז נישט אזוי שווער, אסאך שווערער איז ס'זאל זיין א מין מצב ווי ווי ס'קען זיך אויספירן, און אזוי איז דאך אויך, אונז רעדן נישט יעצט נאר וועגן דעם, הגם ס'איז אויך באמת עבודת השם, ס'איז נישט ריכטיג, כ'האב זייער נישט ליב איך גיי יעצט זאגן דאס איז אזוי ווי די מצוה באופן חיצוני, נאכדעם דא די עבודת השם די נמשל, צו טון משפט באופן בפשטות איז עבודת השם, ס'איז נישט סתם, ס'איז דאס הייסט ה' שופט איז.

אונז רעדן דארף מען אויך, לפחות מען דארף קענען אויספירן, מען דארף קענען וואס מען קען אויספירן, מען דארף דאך וויסן וואס מען קען אויספירן, און איינע פון די זאכן וואס מען קען אויספירן איז אין מחשבה, אין פנימיות, וואס אונז רופן אן בדרך עבודה, דאס איז נאר אזויווי א א סייג, ווען מען זאגט בדרך עבודה זאל נישט מיינען אז אנדערע זאכן זענען נישט בדרך עבודה, ס'איז אויך דרך עבודה צו טון משפט, צדקה און משפט בפשטות איז זיכער דרך עבודה, מען דארף זיכער וויסן. און לערנען די דרכים פון דעם און לפי לפי האפשר צו טון וואס איז נישט א דאס איז נישט קיין קלייניגקייט שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך און ווי ס'שטייט למען תחיה וירשת את הארץ שבזכות זה איז מען נוחל את הארץ דאס איז כדאי הוא מינוי השופטים זאגט רש"י שתתן לך את הארץ דאס איז באמת גענוג און דאס הייסט אז ס'איז באמת גענוג אויך ווען מ'וויל תשובה טון איז אויך באמת גענוג דאס איז די איינע פון די עיקר זאכן וואס מ'דארף תשובה טון דארף מען זוכן וועגן וויאזוי מ'זאל דאס טון ווי מער אבער יעצט רעדן אונז פון תפילה, לאמיר זאגן מ'רעדט פון תפילה, מ'רעדט פון אופן התפילה. יעצט איז דא, זאגט די זוהר, און די זוהר זאגט הייבט אן די מצוה פון מינוי שופטים אליינס, דאס זאגט אז דאס איז די סוד הפסוק כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים, זאגט נאר די טייטש אז מ'זאל אראפ לייגן די מעש די שם הוויה וואס אונז טראכטן פון כסדר, אלהים שופט הייסט דאך אז די שם אלהים, די שם אלהים דאס ער איז די שופט, אפשר מיינט עס די בינה, אדער די גבורה. זה ישפיל וזה ירים איז דא אלעמאל אין די שם, דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן, איז דא אלעמאל אותיות וואס גייען ארויף, אותיות וואס גייען אראפ, אזוי זאגט ער זה ישפיל דאס איז די ה', זה ירים דאס איז די ו', און דא איז דא צוויי ה' און צוויי ו', מ'מוז שוין אריינגיין אין די נקודה די חילוק, אבער עס איז דא חלקי חלקי ה' וואס זענען אלהים שופט, וואס הייסט אלהים שואף? דאס הייסט ער לייגט מי משפיל לזה מרים לזה, יא, משפיל גאים עדי ארץ מגביה השפלים עדי מרום, דאס איז די גרויסע זאך פון אלהים שופט, ער ווייזט א משפט, ער איז נישט יעדע איינער וואס איז פון אויבן איז אלעמאל פון אויבן, נישט יעדע איינער וואס איז פון אונטן איז אלעמאל פון אונטן, עס איז משפיל און מרים, עס איז. און די די סוד פון דעם דאס איז דאס איז א אימעדזש דאס איז א אימעדזש פאר די זאל מען זאגן נייע שפראך דאס איז א אימעדזש פאר די סוד ס'דא חלקי השם ס'דא אזוי ווי אורות ס'דא אזוי ווי השפעות פאוערס כוחות פון די שם הוויה וואס גייען אראפ זייער תכונה איז זה ישפיל אזוי ווי די היי ביידע היי באופן כללי זיי האבן א ענין פון משפיל, פון אראפברענגען, אראפברענגען שפע, אראפברענגען די הארה אויף די וועלט, און ס'דא וואס זענען זה ירים, זייער זייער זאך איז עס ארויפצוברענגען, זייער זאך איז עס ארויפצושלעפן, ארויפצוברענגען, ארויפצו, דאס איז שטייט שאל לך אות מעם אלהיך העמק שאלה או הגבה למטה, טייטשט די זוהר אין אנדערע פלאץ, דארף נעמען א אות פון די שם, ס'איז דא אותיות וואס זענען העמק שאלה, וואס זענען טיפן, גראבן טיף אריין, זיי זענען השפעה, ס'איז דא אותיות וואס זענען הגבה למעלה, וואס זיי נעמען ארויס, מ'דארף וויסן, למשל, אונז קומען דא צו די פיר אותיות פון סקילה שריפה הרג וחנק, ס'איז דא, די אותיות זענען זענען פאוערס, זיי האבן כוחות, דאס איז א, דאס איז א אמת'דיגע זאך, נישט קיין. און די אונטער דעם איז נישט קיין נישט קיין אזויווי א משל. אמאל דארף מען דארף מען זיך ארויפברענגען דארף מען זיך מקשר זיין באופן פון ארויפברענגען באופן פון מעלה זיין דארף מען נוצן די די די אותיות די למשל די די אות ה' די אות ו' אדער בעיקר די אות ו' לאמיר זאגן אפשר די אות י' אויך. דאס איז א וועג פון ארויפגיין דאס איז א וועג פון אזויווי מען וויל ארויפברענגען די תפילות מען זאגט מען וויל וויל ארויפגיין און ווילסט אראפברענגען דארפסטו טראכטן פון די אות ה' דארפסטו נוצן די די די טול די די כלי די די אות וואס הייסט די אות ה' דאס איז די דאס זענען כוחות דאס זענען יעצט זענען דא פיר מצוות וואס דאס שטייט טאקע נישט אין די פרשה ווי כ'האב געזאגט אבער ס'איז די זוהר לייגט עס דא צאם דאס הייסט עס איז הגיוניש אז מען לייגט עס צאם מען רעדט פון די בית דין וואס זיי זענען משכיר ומעניש זיי גייען מאכן משפט דארף מען קען מען דורכגיין די אלע סארט עונש און אלע סארט שכר, אבער אלע סארט עונש רעדן יעצט אלע סארט הוצאה לידי פועל של המשפט, אלע סארט גמר דין וואס די בית דין טוט, און אויף דעם איז די ערשטע זאך, די וויכטיגסטע זאך וואס אויף דעם טאקע דארף מען א בית דין סמוכים, וואס דארף א בית דין פון וואס איז דן דעם ראוי לשרות על זה שם הוי', ס'הייסט נישט קיין פשוטע זאך, שטייט דאס וואס אונז לערנען. דאס איז דער דין ד' מיתות בית דין, ד' מיתות בית דין דאס איז דער שטערקסטער כח, דער שטערקסטער תוקף וואס א בית דין קען האבן, עס איז נישט בחינם, נישט סתם אז מען זאגט זייט עס איז נישטא קיין סנהדרין, עס איז נישט קיין סנהדרין במקומה, בטלו בטלו מיתות בית דין, דאך דא אין דעם א פשט, פשט דאך אין דעם, סתם אז מען דארף זיך פרעגן אזויווי א קשיא, פארשטיין די קשיא. אויב ד' מיתות בית דין איז א אויב מיתות בית דין איז א וויכטיגע זאך סאו וואס הייסט אין אנדערע ווערטער אויב ס'איז אזוי ווי א פשוטע אויף וויפיל נישט נאר אויב אויף וויפיל ס'איז א פשוטע גשמיות'דיגע זאך דארף זיין סדר אז איינער איז א רוצח דארף מען אים הרג'נען אז נישט וועט זיין הפקר וועלט, איז וואס א מין תירוץ איז דאס אז די סנהדרין איז נישט במקומו, וואס א מין תירוץ איז דאס האסט נישט קיין סנהדרין, אז זאל דער גוי דן זיין, כ'מיין טו עס, עס איז עפעס א וועג יעדע איינער איז מיט מיט לאזן די וועלט הפקר ווייל ווייל עס איז נישטא קיין סנהדרין ווייל עס איז עפעס א חשש עפעס א פרומקייט עפעס א חשש מהאט נישט די דין סמיכה מילא עס נישט ס'ארבעט נישט אזוי ס'איז נישט די פשט נאר אוודאי אויף וויפיל ס'איז טאקע אזוי דארף דארף עס זיין עס איז באמת די הלכה בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה און שלא מן התורה מיינט אפילו אן דעם אויף וויפיל ס'איז תיקון העולם איז נישט דאס איז נישט קיין תירוץ דאס. נאר וואס. אבער וואס אונז זאגן ווען מיר זאגן אז מ'דארף האבן א געוויסע מעמד, א געוויסע השראה, אויף צו פועל זיין דין ד' מיתות בית דין, דאס טייטש אז מיר רעדן פון, פאר א מינוט די נמשל, אונז רעדן פון. נישט סתם פון די ענין פון מאכן סדר פון מהאמאנישן הראשון. כאטש אז מיסעס בעסענט איז זייער א. זייער א טיפע זאך, זייער א א גרויסע מצוה, איינע פון די זאגט איינע פון די א שורש'דיגע זאך, נישט סתם א גרויסע מצוה, ס'איז א ענין וואס מען דארף אמת'דיג ארויסהאבן, און דארף עס מקיים זיין בפועל, אויב דו האסט נישט די מדריגה, מען האט נישט די השגה און מען פארשטייט נישט וואס מען טוט, איז א שאד, דו ביסט סתם א רוצח, דו ביסט סנהדרין ההורגת, און ביסט סתם א בית דין קטלנית, סתם א רוצח, סתם צו הרג'ען דאס איז נישט קיין חכמה, אבער צו צו פועל'ן צו טוהן די די ענין וואס די ד' מיתות בית דין זענען עומד אויף דעם, מיט אנדערע ווערטער די שם הוויה, דאס איז א אזויווי א מצוה ממש פון אשר הוויה אלקיך נותן לך אז עס דארף זיין לימדותו בדעת תורה, מ'דארף וויסן וואס דאס צו טון און אונז ווילן לערנען, אונז לערנען דא וויאזוי מ'טוט עס אין בתפילה. בתפילה זאגט די זוהר וועמען דארף מען, קודם כל וועמען, דארף מען וויסן וועמען, אויף וועמען איז באמת די מצוה צו הרג'נען, דאס איז די ערשטע יסוד, און אזוי ווי די רמק און די ראדזין זענען אלע מסביר אז דאס איז סיי אין די בפועל אין די מצוה ממש און סיי אין די אין די תפילה אזוי איז די חלק התפילה וואס אונז לערנען ס'דא א מצוה די רמב ם רעכנט עס פאר פיר עקסטערע מצוות די רמב ן זאגט אפשר ס'איז איין מצוה אבער ס'דא אזא מצוה לדון בדין ד' מיתות בית דין אז וועם און וועמען דארף מען ממית זיין ווער איז דער ווער איז דער מומת ווער איז דער נשפט בבית דין זאגט די זוהר גלייך וועמען, וועמען, ווער איז די מצוה? ס'דא א מצוה, מ'דארף עס מקיים זיין בתפילה. וועם איז די, וועמען איז מען, איז מען די מצוה צו הרג'נען? מאכן סקילה שריפה הרג חנק? די מצוה איז צו הרג'נען סמך מ. אזוי ווי ס'שטייט א בפירוש'ע פסוק, מ'וועט זען לגבי די חרב לפחות, כי רותה השמים, בשמים חרבי, הנה על אדום תרד. ס'דא א חרב להוויה ס'דא א, די אייבערשטער האט א חרב. אין אנדערע ווערטער ווי אזוי די ליינט עס, חרב להוויה איז דא א חרב וואס איז קומט ארויס פון די שם הוויה. און די חרב האט א תפקיד, און מ'וועט זען א מינוט וואס איז די חרב אבער די די די נרצח איז אלעמאל דער סמך מ. און דער רמק זאגט דאס מיינט. סיי ווען מען הרג'ט א מענטש בבית דין ממש, און סיי וואס איז די נמשל פון דעם וואס אונז לערנען למעשה פון דעם. מען טאר נישט הרג'נען מענטשן, עס איז נישט קיין וועג צו הרג'נען מענטשן, פארקערט ער זאגט שפעטער, די תורה איז עץ חיים, די תורה איז באור פני מלך חיים, די שם הוויה איז איז מלא חיים, קען נישט זיין, דאס איז נישט קיין שם פון מיתה, אונז רעדן דאך אז די שם הוויה זאל זיין די חרב וואס הרג'עט, קען דאך נישט זיין. ווי מיר האבן געלערנט לעצטע וואך, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, אז בנים אתם לה' אלקיכם, לא תתגודדו, די די מיתה איז נישט קיין זאך, מיתה איז נישט קיין זאך וואס איז תלוי אין וואס קומט ארויס פון חיים. נאר וואס הארגעט מען? נאר וועם הארגעט מען ווען מען טוט די דין ד' מיתות בית דין? הארגען הארגעט מען די סמך מם. די סמך מם הייסט דאך באמת די כח המוות עצמו, יא. אנדערע ווערטער די כח ההסתרה עצמו, די כח וואס ער כאילו מפריד אזוי זאגט מען מען האט עולם הנפרדים, מפריד, מפריד קודשא בריך הוא משכינתו, ער איז מפריד זיך פון פון די מקור, ער מאכט זיך כאילו א אייגענע חיים וואס דאס איז באמת וואס איז באמת מוות, אייגענע חיים וואס איז נישט ממקור החיים איז נישט קיין חיים. דאס איז די זאך וואס מען דארף הרג'נען, עס קען אויסזעהן ווי א גרויסע מלחמה אזוי ווי הנה על אדום תרד, איז דא חרב להוויה מלאה דם, ס'דא א גאנצע גאנצע מחנה וואס מען איז כאילו לוחם מיט זיי, אבער די מלחמה איז נישט באמת ווייל אונז ווילן הרג'נען עפעס, די מלחמה איז ווייל מ'וויל מחיה זיין עפעס, נישטא אזא זאך אז מ'וויל עפעס הרג'נען, אזוי שפעטער ווען ער רעדט פון שריפה רעדט אויף דעם די דימוי פון הנה הסנה בוער באש והסנה איננו אכל, דאס הייסט הסנה בוער באש, ס'דא א געוואלדיגע פייער אבער די פייער, די אש השם, איז זייער וויכטיג. אין אלע מדריגות צו וויסן, די שריפה, די הוויה אלהיך אש אוכלה, איז נישט קיין פייער וואס פארברענט, וואס איז אכל, שטייט טאקע אש אוכלה, אבער ס'מיינט צו זאגן עס איז אוכל די נישט אכל, די איז די זוהר וואלט געזאגט ס'איז אוכל די סטרא אחרא און ס'לאזט לעבן די ישראל, ס'לאזט לעבן די די דבריו שמעת מתוך האש, די אידן וואס זיי זענען קענען קענען דורכזעהן די אש, און די זוהר האט א נוסח פאר דעם, דאס הייסט. די שם הוויה איז א חרב, די שם הוויה, די זוהר זאגט אז מען נעמט דא, די ש, וויאזוי איז די שם הוויה א חרב, די י' איז די רישא דחרבא, כדי די, די פלאץ ווי מען האלט עס אן מיין איך, אז די, די ראש החרב, די ו' הייסט אזא לאנג, איז די גוף החרב. היי היי, צוויי הייס, איז שתי פיפיות, חרב פיפיות בידם, צוויי, צוויי פיפיות, צוויי מיילער, ליטערלי רייט, צוויי, צוויי זייטן פון די חרב זענען שארף, דאס איז דאס איז י ק ו ק, די שם הוויה איז א חרב. אנדערע ווערטער ס'האט א דאס איז ס'איז אן אנדערע וועג פון ליינען השם יא און זיי האבן געמיינט השם אז אז ס'איז א נאמען ס'איז עפעס א אותיות שם הוויה איז א שווערד ס'איז אויך אסאך אנדערע זאכן אבער ס'איז א שווערד חרב להוויה חרבא דקודשא בריך הוא חרבא דקודשא בריך הוא איז י' ק' ו' ק'. ווי כאפט מען אן די שווערד? מען כאפט עס אן ווען מען איז מזכיר שם השם, ווי די זוהר זאגט, ווי אזוי כאפט מען עס אן? בקריאת שמע, אזוי ווי זאגן, שטייט אין די גמרא אין ברכות, כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידם, שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, און די פסוק א גוטע ביטוי פאר די אזוי ווי סתירה, פאר די דואליטי צווישן דו ביסט דא רוממות אל בגרונם און אט דא איז הארץ שייך, און מיינט אז עס איז אזוי עפעס א חכמה צו מען יא זיי זענען רוצחים און זיי זינגען און זיי הרג'ענען די זעלבע צייט האט עס נישט קיין רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם איז די טייטש. די חרב הוויה, די חרב של שתי פיות, פון די צוויי, די צוויי הייז, די צוויי, די זוהר רופט עס, די צוויי בתי דינים, ס'דא בית דין של מעלה, בית דין של מטה, בינה און מלכות, אלס צוויי בתי דינים. דאס איז די שם הוויה. און די וועג וויאזוי ער הרגעט מענטשן, אין אנדערע ווערטער אמת'דיג די וועג וויאזוי א בית דין דארף הרגען, ווי דעם א בית דין דארף הרגען בתכלית הרחמים, אויב עס אויב עס הרגעט מיט דין, אזוי ווי שטייט ונתן לך רחמים ורחמך, שטייט אויך אויב אויב מען הרגעט בדין, דאס איז נישט די חרב הוויה דאס איז עפעס א אנדערע חרב, דאס איז אפשר אליינס די חרב פון די מלאך המוות, וואס וויל נישט הרגען, די א בית דין של ישראל הרגעט נישט מיט די חרב של מלאך המוות, א בית דין של ישראל הרגעט מיט די חרב הוויה און דער חרב הוויה ס'ברענט טאקע אפ אלע פסולת, אזוי ווי עס מאכט אזוי ווי הגעלה און ליבון, אדער איך ווייס נישט וואס איך רעד יעצט א נוסח פון שריפה, אז ס'שניידט אפ אפשר די די די די קאפ פון די סטרא אחרא פון זיין גוף, יא ס'שניידט, אבער ס'שניידט נישט בכח פון. רציחה בכח פון השחתה, בכח פון השחתה דאס איז א כח פון סטרא אחרא אליינס, ס'איז האט אזא מין פאטענסי, ס'האט אזא מין אזא מין כח, אזא מין פאוער, אזא מין שטארקייט, וואס מיט דעם פאלט אראפ די סטרא אחרא, ס'הייסט רוממות אל בגרונם, וואס איז די טייטש הקורא קרישמע על מטתו חרב של שתי פיות בידו, טייטש איז אז דו דארפסט וויסן אז דיין קרישמע, די די שמע ישראל הוויה אלהינו הוויה אחד. דאס איז אזוי ווי ער זאגט עס איז אליינס די יו"ד קיי וא"ו קיי הוויה אלהינו הוויה אחד דאס איז דאס איז די חרב נישט ס'איז דא נאך א זאך וואס נאכדעם דארף מען נעמען עפעס א חרב און אפשר מען זאגן נאך א פסוק כ'ווייס און מיט מיט דעם הרג'ענען די מזיקים צו וואס מיינט מזיקים די שלעכטע מחשבות יצר הרע כ'ווייס מזיקים ממש וואס זאל נאר זיין ניין. ס'איז, ס'איז, ס'איז היינו הך, וחרב פיפיות בידם, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, ס'איז נישט עפעס אזוי ווי מ'דארף זינגען און נאכדעם הרג'נען, די די זינגעריי, די די די דביקות פון די שם הוויה, דאס איז, ס'פאלט אוועק, ס'איז ס'איז ס'איז ס'איז אליינס א חרב, אז דו קענסט קוקן אויף די שם הוויה, דו קענסט קוקן אויף די קריאת שמע אזוי ווי א חרב, און דאס איז א חרב פון שתי פיות און דאס איז א חרב וואס איז הרג'עט סטרא אחרא אזוי זאגט דער רמ"ק ווען מען הרג'עט א אפילו אין בית דין ווען מען הרג'עט איינעם דאך נישט פשט אז מען הרג'עט די מענטש פשט אז מען הרג'עט א נשמה שטייט דאך מפורש אין די מסכת סנהדרין הרוגי בית דין יש להם חלק לעולם הבא אויב מ'איז זיך מתוודה על כל פנים כל הרוגי בית דין יש להם חלק לעולם הבא שטייט מפורש אין די משנה. דאס הייסט, איז דאך א ענין פון ברענגען צו עולם הבא. נאר וואס, נאר וואס דארף מען הרג'ענען? דארף מען הרג'ענען די, אפשר זאגן די גוף, גוף איז אויך נישט ריכטיג צו זאגן. די די רע, די יצר הרע, די דארף מען, אים דארף מען הרג'ענען. דאס איז א א חרב של שתי פיות. דאס איז א איין, נאך א פירוש אויף די שם הוויה, נאך א שפראך פון די שם הוויה פאר קרישמע. און די מפרשים מוטשען זיך דא אין די זוהר אויכעט אז וויאזוי קען דען זיין די שם הוויה, יעדער איינער ווייסט די שם הוויה איז רחמים, און די זוהר זאגט אפילו אזוי ווי אז די שם הוויה, די חרב האט א נרתיק. אריק חרבי נעמט עס ארויס פון די נרתיק, וואס די נרתיק פון די שם הוויה איז די שם אדני, אדער די שם אלהים, שטייט אין די תיקוני זוהר וואס ער זאגט דאס, די שם אדני, מען נעמט עס ארויס און מען לייגט עס צוריק אריין, דאס הייסט אזוי ווי א יחוד, ס'הייסט וחמת המלך שככה, עס הייסט שמונה עשרה, כביכול, ביי קרישמע נעמט מען ארויס די חרב, מען נעמט ארויס די שם הוויה אליינס, און מיט דעם הרג'ט מען די מזיקים ביי שמונה עשרה, מען זאגט אדני שפתי תפתח, דעמאלטס לייגט מען צוריק אריין די חרב אין נרתיקה, דעמאלטס ווערט אזויווי א יחוד פון די הוויה אדני וואס דאס שוין הרג'ט שוין נישט, ס'איז שוין שוין א גרויסע זאך. און מען פרעגט אזוי ווי ס'קומט דאך אזוי פארקערט, געווענליך וואלט מען געדארפט פארשטיין אז די אדני איז מער דין ווי די הוויה, אבער ווער ס'פארשטייט וואס אונז זאגן פארשטייסט אז ס'איז נישט קיין אמת'דיגע סתירה, די שם הוויה ווען ער איז אפן, אזוי ווי דער רמ"ק דערהאט אנגענומען, איז עס איז עס. א מורא'דיגע א מורא'דיגע תקיפות, א מורא'דיגע כח, א מורא'דיגע פייער, כ'מיין איך זאג דאס ווארט פייער כסדר, און ס'שניידט אפ די סטרא אחרא, און אוואדע ווען ער דארף נישט דאס טון, ווען ער איז במנוחה, כי מה שאין למנוחה שכל, ווען ער איז אין די שם אדנ"י, דעמאלטס איז עס נישט, ס'איז נישט, ס'איז נישט, ווייל ס'איז נישטא קיין סטרא אחרא, דאס הייסט ס'איז שוין דא, קען מען אים אריינלייגן גראד אין די אין די נרתיק החרב. און דאס איז די דאס איז די שם. די שם הוויה וואס איז א חרב וואס איז דן במצוה וואס איז מקיים די מצוה פון לדון בדין סייף דאס איז טייטש סייף כשם שהמלכות הורגת דאס איז די דאס איז די די מיתה הכי קלה איז מכוון לויט וואס מיר זאגן דא איז מכוון כנגד די שם ה', אות ה' פון די שם הוויה לאמיר זאגן. נאכדעם איז דא מיר דארפן דאך גיין ענדיגן די אלע פיר מיתות, ס'דא די מיתת חנק, וואס איז מיתת חנק? די זוהר חנק איז א זרקא, ס'דא א טעם וואס הייסט זרקא און די זוהר האט זייער תיקוני זוהר און די רעיא מהימנא זייער די טעם, זרקא איז מלשון ווארפן, זרקא, יעצט מונח זרקא יא, א זרקא איז אזוי ווי א וואוו, אזא געדרייטע וואוו, ס'איז בעצם אזוי קוקט אן אזוי ווי א שטריק, די זרקא איז א שטריק וואס מיט די שטריק כאפט מען אן די סמך מם און מען איז אים חונק און מען דערשטיקט אים. וואס איז די שטריק? די שטריק איז א ו', יעדער איינער ווייסט א שטריק איז א ו' מיט א י' אזוי ווי מען קען זען אז א ז' איז א ו' מיט א י' פון אויבן ס'איז אזויווי א דריי עס געבט זיך אזוי א דריי צום סוף און די די חלק ער כאפט אן אזוי ווי די די. די צוואר די האלז פון די פון די יעצט פון די סמך מם און דאס הרג'ט אים און די זוהר זאגט אויף דעם די פסוק וישאוהו במוט בשנים מען כאפט אים אן אויף א מוט און מען אזוי מען ווארפט אים ארויס כאילו מען כאפט אים אן מיט די מיט די חנק און מען איז איז אים חונק און די זוהר זאגט א מוט וואס איז די מוט מוט איז מ"ט דאס איז שם שם מ"ה מיט נאך פיר אותיות פון די שם הוויה און דאס איז די אותיות פון אותיות היחוד שמע ברוך שם ווי יעדער איינער ווייסט האבן נײַן און פֿערציק אותיות דאס איז נאך א וועג נאך א נאך א וועג וויאזוי מ'נעמט מען ארויס, נעמט נעמט ארויס די סטרא אחרא פון דיין לעבן, ס'איז דא ס'איז דא סייף, ס'איז די שם הוויה אין חרב, ס'איז דא א חנק וואס מ'כאפט אן אזויווי א שטריק און מ'חנק'ט מיט אים, דאס הייסט ס'איז דא א וו, די חנק איז א וו, און די ווייטער דארף מען דא טרעפן היי היי וואס זענען די צוויי הענט וואס זיי כאפן אן די חנק, די צוויי צוויי היי'ס, וואס איז יוד וו. מיט היי היי און אויף דעם איז מען חונק און אויף דעם זאגט דער זוהר זייער וויכטיג ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה דאס איז אני דו זאלסט נישט מיינען אז ס'איז עפעס א צווייטער אני וואס איז ממית דער זעלבער אני איז אמית ואחיה וואס איז אמית נאר במובן וואס איך בין אחיה ווען ס'איז ווי דער זוהר זאגט איך בין איך בין אמית לאלהים אחרים און איך בין אחיה צו די וואס זענען דבקים באלהים חיים. און מיר קענען אריינגיין וויאזוי וואס די חילוק פון אלע ד' מיתות אבער איך זעה נישט ס'איז דא קיין צייט פאר יעצט. נאכדעם איז דא סקילה, סקילה דאס איז סוקל זיין סמך מם מיט א שטיין, דאס איז די שטיין, די שטיין איז אות י', און די אות י' איז אזוי א קליינע קליינע אות געבט א ווארף פונדערווייטענס, דאס איז א גרויסע זאך פון סקילה מען קען דארף נישט אפילו אנרירן. ס'הייסט דער זוהר זאגט וויאזוי זריק לה לגבי מחשבה, מחשבה די מחשבה קען ווארפן זאכן, די מחשבה האט א כח פון ווארפן זאכן, מ'דארף רעדן וועגן דעם. אנדערע מאל באריכות, תיקוני זוהר רעדט וועגן דעם אסאך, ס'דא אזא צד, א אבנא די מחת לצלמא על רישא, ס'דא א שטיין וואס איז אזוי די זוהר רעדט אמאל די פינף חלקי אבנים וואס דוד המלך האט גענומען, דאס איז די פינף ווערטער פון קריאת שמע. און ווען זיי ווערן איינס, עס ווערט זעקס ווערטער, יא, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. און די די מיט דעם מאכט ווערט פון דעם איין שטיין מיט דעם ווארפט מען דאס ווארפט מען אויפן קאפ פון די סטרא אחרא און דאס איז אזוי ווי א וועג וואס די מחשבה מ'דארף נאך נישט אנרירן דאס איז א וויכטיגע זאך מ'דארף נישט אנרירן און דאס איז דא בקדושה אויך האט אזעלכע סארט מהלכים פון געבן א ווארף מ'דארף נישט אנרירן דווקא דאס האב איך מרמז געווען די אנהייב מ'דארף נישט אלעמאל גיין לפי הסדר סקילה איז דאך די טייטש אז מ'זורק די מענטש פון שתי קומות הייסט דער שלא כסדר הרג'עט ער דאס הייסט נישט אריין אין אלע זאכן, אבער א זאך וואס איז שלא כסדר, דאס איז א אלעמאל א סקילה, כ'ווארף דיך א שטיין, דו קענסט נישט סובל זיין די שטיין, אדער דו ביסט אראפגעטאנצן פון צו א הויכע בנין, איז ער אראפגעפאלן, איז ער געשטארבן, דאס איז דער דין סקילה, דאס איז סוקל, און באמת איז אזוי ווי זאגן, יעדע זאך פון וואס מיר רעדן דא, האט אין זיך אליינס א כח דקדושה, ס'הייסט, ס'דא אזא זאך וואס לערנט ביי פסח, ס'איז אויך אזוי א פסח יא, אז ס'דא א דילוג פון פסח, די דילוג פון פסח איז א געוויסע זריקת אבן, מ'האט אים געווארפן א שטיין, איך בין נישט שטיין, איך מוז נישט שטיין נעבן אים, ס'איז א נאו טאטש סטראטעזשי, ס'איז נישט, מ'דארף נישט, ס'איז נישט קרב מגע, ס'איז פארקערט פון קרב, פארקערט פון אנרירן, מ'דארף נישט אנרירן, מ'דארף גיין ווארפן, שטיין פון דערווייטנס, און מ'קען אויך אנקומען צו אסאך מדריגות אויב מ'ווייסט וויאזוי צו פארן מיט א שטיין וואס מ'קען ווארפן פון דערווייטנס וואס. אויף דעם שטייט אין די תיקונים אסאך זאכן. נאכדעם איז דא שריפה וואס די מתוק מדבש זאגט אז דאס גייט אין די שיטה פון ר' שמעון אין סנהדרין אז שריפה חמורה מסקילה, דאס הייסט פון דעם גייט עס אויף די סדר מלמטה למעלה. שריפה איז די לעצטע, דאס הייסט מען פארברענט, וועם פארברענט מען? די סמך מם מיט א עץ. און דא ווייטער האבן מיר שוין געלערנט אז דאס איז די ענין פון אז ס'איז דא עצים, ס'איז דא אמאל א סנה בוער באש, די אמת, ס'דארף דארף זיין ס'דארף זיין א פייער, ס'דארף מ'דארף קענען האבן אזוי ווי א אש תמיד תוקד על המזבח, ס'איז דא א ענין פון א אשה עולה, אבער ס'דא אויך די ענין און זייער אינטערעסאנט ווען מ'לערנט עיר הנדחת שטייט כליל לה' אלקיך, ס'איז אזוי ווי אז מ'ברענגט א קרבן, ס'הייסט ס'איז דא די זעלבע אש וואס איז שורף איז די קרבן. קען זיין אזוי ווי א שלעכטע וועג, קען זיין קען זיין שורף זיין די סטרא אחרא, און די חילוק, די חילוק איז נאר, און אזוי ער זאגט עס דא, די חילוק איז וואסערע א פייער, וואסערע א עץ ביסטו, ביסטו עפעס א פארטריקענטע, א פארטריקענטע עץ וואס ווערט פארברענט, אדער ביסטו א סנה וואס איז נישט פארטריקענט, ס'איז סאמהאו עס איז בוער באש ואיננו אוכל, ס'איז דא וואס צו ברענען, ס'איז דא. כאילו, כאילו, ס'דא עפעס, דו ברענגסט עפעס אויל, דו ברענגסט עפעס נר השם נשמת אדם, דו ברענגסט עפעס א מצוה וואס דאס ברענט און דו ווערסט נישט אליינס פארברענט, דאס איז די גאנצע חילוק פון די שריפה פון די שריפה פון די וואס פארברענט די יצר הרע, וואס פארברענט די סטרא אחרא און שריפה וואס איז אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, איז דאס זענען אלץ די מינים פון דרכים וואס מען קען רעדן וועגן תשובה, וועגן פארברענען. שלעכטע מידות, שלעכטע חלקים פון דער וועלט, וואס דער דער ריכטיגע וועג פון דאס פון זיי טון איז אלעמאל צו טון דער חלק החיים, זיין בספר החיים, דער ספר החיים ער איז סוקל און שורף און חונק און הורג די אלע זאכן וואס מ'דארף וואס דארף מען נישט טון, שלא בדרך, נישט בדרך, אזוי ווי אזוי זאגט עס אין תיקונים, נישט בדרך פון רציחה, נישט בדרך פון סטרא אחרא אליינס, מ'טאר נישט ווערן דאס וואס מ'לויפט נאך, בדרך פון חיים נישט בדרך פון מוות.